שלום וברכה צו א מאמר'שע נאמבער דרײַ און זעכציק, און די באציאונגען צווישן אמעריקע, צווישן די פאראייניגטע שטאטן און סאודי אראביע זענען זייער אנגעשטרענגט אין די לעצטע וואכן. וואס איז געשען? סאודי אראביע האט מחליט געווען צו שניידן די פראדוקציע פון אויל, וויפיל אויל סאודי אראביע צוזאמען מיט אנדערע גרויסע אויל פראדוצירנדע לענדער, די סכום פון אויל וואס זאלן עקספארטירן, ארויסשיקן צו אנדערע לענדער, וועט רעדוצירט ווערן. פארקלענערט ווערן, און עס קומט אין א צייט ווען די פרייזן פון אויל איז אזוי אויכעט הויעך, און ווייניגער אויל אויפן מארקעט מיינט אז די פרייזן וועלן זיכער נישט פאלן און אפשר און מסתמא נאך ווייטער שטייגן, און אמעריקע איז זייער ברוגז. אין די פאראייניגטע שטאטן רוקט מען זיך אלץ נאנטער צו די מידטערם עלעקשאנס, דאס טייטש ווען אמעריקאנער בירגער שטימען פאר א געוויסן סכום פון פארשטייער אין סענעט און קאנגרעס, און אויב דער עולם איז נישט צופרידן מיט די ווערטשאפט וואס שפילט זיך אפ אין אמעריקע, אפגעזען צו דער פרעזידענט איז שולדיג אדער נישט, געווענליך לאזט מען אויס די דרוקט מען אויס די אומצופרידנקייט דורכ'ן שטימען פאר מיטגלידער פאר קאנדידאטן פונעם צד שכנגד'יגע פארטיי. איז ביידען די א דעמאקראט האט מורא אז די עולם וועט שטימען פאר רעפאבליקאנער קאנדידאטן פאר רעפאבליקאנער קאנדידאטן פאר סענעט און פאר קאנגרעס. לויט די יעצטיגע מעלדונג פון אופעק פלאס, וואס באשטייט פון די לענדער וואס פראדוצירן עקספארטירן די מערסטע אויל, אז צושניידן אויל פראדוקציע מיט צוויי מיליאן פעסלעך א טאג האט נישט געקענט קומען אין קיין ערגערע צייט, בפרט פאר די פאראייניגטע שטאטן אבער לאו דווקא פאר די פאראייניגטע שטאטן. אנדערע לענדער ווערן פונקט אזוי באטראפן דערפון, אבער דאן ווי געזאגט קודם איז אמעריקע אמעריקע וואס נוצט זייער אסאך אויל, און אין אמעריקע שטייט מען יעצט פאר די מידטערם עלעקשאנס. אגב, ווען מען רעדט פון אויל אייביג, סיי פון די פראדוקציע פון אויל, אין דעם פאל שניידן די פראדוקציע פון אויל, די פרייזן פון אויל, גייט מען אייביג ביי א פאס, פעסער אויל. איז איין אזא פאס אויל פארמאגט בערך הונדערט נײַן און פֿופֿציק ליטער, ס'איז א קארגע צוויי און פֿערציק געלן, גאלאנען פון אויל, און די סטאנדארט גייט צוריק שוין הונדערט פֿופֿציק צו הונדערט זעכציק יאר צוריק. אין יענע תקופה, טייטש ביז בערך אַכצן הונדערט זעקס און זעכציק ביז עיטין סיקסטי סיקס, פלעגט מען שיקן פון אמעריקע, שיקן אימפארטירן אויל אין סתם פעסער, מ'האט גענומען וואסערע פאס מ'האט געטראפן צו די האנט, און אפטמאל האט מען גענומען א פאס וואס מ'האט גענוצט פריער פאר א צווייטע פראדוקט, פאס וואס האט געהאט אין זיך פיש צי ביר סיי וואס, און אין דעם האט מען אריין געגאסן די אויל, איז אמ נאר למעשה מיט די צייט האבן די סוחרים, די אויל סוחרים אין די פאראייניגטע שטאטן דעמאלטס, האבן געכאפט אז מענטשן פארלירן זייער צוטרוי, ווייל מען רעדט פון א פאס אויל ווייסט מען נישט פונקטליך פון וואס מען רעדט, און דו זאגסט אז ס'איז א פאס פון פֿערציק גאלאן, ס'קען דאך אבער פונקט אזוי זיין א פאס פון נײַן און דרײַסיק גאלאן אדער פון צוויי און פֿערציק גאלאן, קיצור דעמאלטס האבן זיי געכאפט, אין עיטין סיקסטי סיקס האבן זיי געכאפט אז מען דארף איינשטעלן א סטאנדארט, און אז במקום נוצן כל מיני פעסער פון כל מיני אנדערע פראדוקטן, האבן זיי מחליט געווען אנצוהייבן נוצן וויין פעסער. איז די וויין פאס, א וויין פאס איז געווען א סטאנדארט וואס האט געהאט צוויי און פֿערציק גאלאן, און מען האט מחליט געווען אז דאס גייט זיין די סטענדערט, און פון דעמאלטס און ווייטער איז א פאס אויל צוויי און פֿערציק גאלאן אדער הונדערט נײַן און פֿופֿציק ליטער. איז געבליבן ביז היינט. סאו אויב מען וויל רעדן פון א מעזשערמענט, די מאס, וויפיל אויל מען רעדט דא, גייט עס ביי פאס נוצט מען די וויפיל וויפיל פעסער אויל, און יעדער ווייסט א פאס באשטייט פון כך וכך. אקעי. סאו צוריק דא צו היינט יעצט דא אמעריקע און סאודי אראביע. איז ווען ביידן ווען די יעצטיגע פרעזידענט ביידן איז געלאפן פאר פרעזידענט האט ער אנגענומען זייער א שארפע שטעלונג קעגן סאודי אראביע. ער האט שארף קריטיקירט סאודי אראביע זייער מענטשן רעכט רעקארד, און בפרט האט ביידען קריטיקירט זייער מענטשן רעכט רעקארד אין תימן. אין תימן אה ברויזט א מלחמה, אין א וועג איז עס א בירגער קריג צווישן צוויי קעגנערישע קריגערישע פראקציעס, אבער באמת, מען זאגט אונטערן טיש, איז עס א פראקסי וואר, עס טייטש צוויי לענדער שלאגן זיך דארטן צווישן זיך, אין א דריט לאנד איז סאודי אראביע און איראן זענען די צוויי גרעסטע קאנקורענטן אין מען קען זאגן די איסלאמישע וועלט בכלל, אבער בפרט אין יענעם ראיאן, אינעם פערסישן גאלף און ארום, און אינעם מיטל מזרח, איז די צוויי שלאגן זיך, זיי פירן א שטילע, קאלטע און אפילו א הייסע אונטערערדישע מלחמה שוין לאנג, און תימן איז איינע פון די פון די שלאכטפעלדער וואו די מלחמה צווישן די צוויי שפילט זיך אויס. עס זענען דארטן דא צוויי קעגנערישע גרופעס, איינע רעפרעזענטירט סאודי אראביע און ווערט געשטיצט דורך סאודי אראביע, און די צווייטע רעפרעזענטירט און ווערט געשטיצט דורך איראן. יענע מלחמה איז זייער ברוטאל, באמת א ברוטאלע מלחמה, ס'דא אסאך ציווילע קרבנות. קרבנות, און ביידען האט קריטיקירט, שארף קריטיקירט סאודי אראביע פאר זייער רעקארד, פאר זייערע אקטיוויטעטן אין תימן, צווישן אלע אנדערע מענטשן, צווישן פארשידענע אנדערע מענטשן רעכטן, און אנדערע פארברעכנס, אין וואס ביידען האט באשולדיגט סאודי אראביע. יעצט, ביידען איז נישט געווען דער ערשטער און ווייט נישט דער איינציגסטער פרעזידענט וואס האט, דורכאויס די וואלן, קריטיקירט סאודי אראביע און אויך געווארנט אז איינמאל ער ווערט פרעזידענט וועט ער נעמען א שארפע שטעלונג און אפילו שארפע שריט קעגן די מלוכה, קעגן די איסלאמישע קעניגרייך. די מציאות איז אבער אז ווען מען איז געווארן פרעזידענט, כ'מיין ממש יעדער איינער, האט מען פארגעסן פון די אלע הבטחות, אזוי ווי אלע אנדערע הבטחות וואס מען מאכט אויפן קאמפיין טרעיל, האט מען פון דעם אויך פארגעסן. פארוואס? ווייל די מציאות איז אז די די אינטערעסן וואס אמעריקע האט יא צו זיין נאנט מיט סאודי אראביע, זענען גרעסער און וויכטיגער און חשוב'ער ווי די ווי די טענות און די תביעות וואס אמעריקע האט אפשר קעגן דעם לאנד. ביידען איז אבער געבליבן מיט דעם ניגון, ס'הייסט אפילו נאכדעם וואס ער האט געווינען די וואלן און געווארן פרעזידענט האט ער אנגעהאלטן טאקע, ער האט איינגעהאלטן זיין צוזאג און ער האט אנגעהויבן געבן ווי מען זאגט עטיטוד פאר סאודי אראביע, ער האט זיך אפגעזאגט פון גיין באזוכן ריאד, און ווען דער קרוין פרינץ פון סאודי אראביע מוכאמעד בין סאלמאן וואס איז די בפועל, למעשה, די דע-פאקטא פירער פונעם לאנד, כ'מיין ס'איז דא דארטן דער קעניג, א עלטערע מענטש, אבער פרינץ. עהם קרוין פרינץ מוכאמעד בין סאלמאן, מען רופט בקיצור MBS, וואס איז די למעשה'דיגע פירער, ווען ער ווען ער האט גערופן ביידן האט ביידן זיך אפגעזאגט צו נעמען דעם טעלעפאן, נישט געוואלט רעדן צו אים. ביידן, אונטער ביידן האט אמעריקע אויכעט רעדוצירט די שטיצע, די מיליטערישע שטיצע וואס די פאראייניגטע שטאטן האט פריער, אונטערן געוועזענער פרעזידענט טראמפ, צוגעשטעלט פאר סאודי אראביע און זיי צו העלפן אין זייער מלחמה אין תימן, און ביידן איז אויך געגאנגען און ער האט אראפגענומען די. ליסטע די טיטל טעראר גרופע פון די הוטיס. די הוטיס איז די קעגנערישע פראקציע אין תימן וואס ווערט געשטיצט דורך איראן, וואס איז פריער דורך אמעריקע באצייכנט געווארן ווי א טעראר גרופע, און ביידען האט אראפגענומען די טיטל פון זיי. אונטער ביידען האט אמעריקע אויכעט אוועקגענומען די פעטריאט מיסיל בעטעריס, די זענען די אנטי מיסיל מיסילס, די מיסילס וואס זענען געמאכט געווארן צו אראפשיסן מיסילס, און אמעריקע האט אויכעט, אנדערש ווי טראמפ וואס האט זיך ארויסגעצויגן פונעם דיל, פונעם אפמאך מיט וואס וואס אמעריקע האט אונטער אבאמא אונטערגעשריבן מיט איראן, און טראמפ האט זיך ארויסגעצויגן דערפון, ביידען האט ווידער אנגעהויבן פארהאנדלען מיט איראן לגבי פריש אונטערשרייבן א פרישן אזא אפמאך. יעצט איראן איז איז די ארכי שונא פון סאודי אראביע, און סאודי אראביע האט מורא פון איראן וויאזוי ס'שטייט און גייט, בפרט פון א נוקלעארע באוואפנטע איראן. און תמצית הדברים איז אז אונטער ביידען האט אמעריקע זיך אוועקגערוקט, ס'איז געווען א פאליסי טויש וואס פרעזידענט ביידען האט איינגעפירט, אנדערש ווי מער ווייניגער רוב צייט פון די לעצטע בערך זיבעציג יאר, זעכציג זיבעציג יאר, ווייל זייט די פופציגער יארן איז אמעריקע און די פאראייניגטע שטאטן און סאודי אראביע געווען. נאנט פארבינדן. ס'האט זיך אנגעהויבן אין די פופציגער יארן ווען די פאראייניגטע שטאטן האט קודם כל געדארפט אויל, און סאודי אראביע האט אסאך אויל, און אויכעט האט אמעריקע געוואלט האבן א פארבינדעטע, א ידיד, אינעם מיטל מזרח וואס זאל זיין אויף איר זייט קעגן די קאמוניסטן, קעגן די סאוויעטן פארבאנד וואס האט דעמאלטס פארשפרייט איר השפעה אויף די גאנצע וועלט. דאס איז געווען אמעריקע'ס אינטערעסן. סאודי אראביע פון איר זייט האט געוואלט האבן אמעריקאנער וואפנס, אמעריקאנער געווער. במילא איז עס געווארן אזא מין ידידות, אזא פריינטשאפט וואס איז געווען תלויה בדבר, בדברים. אמעריקע האט געדארפט אן עליי, אן אליאירטע אויף איר זייט אינעם מיטל מזרח. און אמעריקע האט אויך געדארפט אויל, און סאודי אראביע האט געדארפט אמעריקאנער געווערן און אמעריקאנער מיליטערישע שוץ, איז וועגן אויפן סמך פון די צוויי אינטערעסן וואס דער האט געהאט פון אים און יענער האט געהאט פון אים, איז האבן די צוויי געהאט נאנטע באציאונגען וואס זענען געלאפן במשך צענדליגע יארן, און אפילו דא און דארטן האבן זיך געמאכט פראבלעמען, ס'האבן זיך געמאכט קאפ ווייטאג. איז אויב האבן ביידע לענדער סוף כל סוף זייערע אינטערעסן זענען געווען גענוג שטארק, גענוג גרויס און זיי גענוג וויכטיג פאר ביידע אז מען האט געטראפן א וועג זיך מסדר צו זיין, זיך אויסקומען און ווייטער גיין. דאס האט זיך אבער שארף געטוישט ווי געזאגט אונטערן יעצטיגן פרעזידענט ביידען וואס האט געמאכט א, ס'האט געטוישט פאליסי, ס'האט געשיפט פאליסי פון אוועק פון סאודי אראביע, קריטיקירט סאודי אראביע און ווי געזאגט אפילו נאכן איינגעשוואוירן ווערן אלס פרעזידענט האט ער ממשיך געווען צו גיין אויף דעם שניט מיט דעם פאליסי, און ער האט געוויזן מיט שריט, מיט דיבורים און מיט מעשים אז ס'בלאזן יעצט אנדערע ווינטן אין וואשינגטאן. איז ווען דאס האט אנגעהויבן געשען האט סאודי אראביע רעאגירט דורכ'ן זיך רוקן נאנטער און אנקניפן נאנטערע באציאונגען מיט רוסלאנד און מיט טשיינע. יעצט די באציאונגען צווישן סאודי אראביע און רוסלאנד איז נישט קיין נייע זאך, הגם ס'איז אויך נישט אזוי אלט, און ס'גייט צוריק בערך מיט א פינף זעקס יאר צוריק. מיט פינף זעקס יאר צוריק אין טו טאוזענד און סיקסטין, צוויי טויזנט און זעכצן, האט אופעק געשלאסן אן אליאנץ מיט א רייע לענדער וואס זענען נישט קיין מיטגלידער אין אופעק אבער פראדוצירן יא אסאך אויל, און אופעק אליין באשטייט פון דרײַצן לענדער, איינגערעכנט סאודי אראביע, די יונייטעד ערעב עמערעטס, ווענעזועלע, קואעיט, איראק, איראן און נאך, און אין צוויי טויזנט זעכצן האט אפעק געשלאסן א פארבינדונג מיט נאך צען פון די גרעסטע אויל פראדוצירנדע לענדער, אריינגערעכנט רוסלאנד, און הגם יענע זענען נישט קיין מיטגלידער אין אפעק, וועלן זיי אבער ארבעטן אזוי איז דעמאלטס אזוי האט מען דעמאלטס מחליט געווען, וועלן זיי ארבעטן אינאיינעם, און פון יענע ארגאניזאציע פון דארט און ווייטער האט באקומען דעם נאמען אפעק פלאס, אפעק פלאס וואס באשטייט יעצט שוין פון דרײַ און צוואַנציק לענדער, די ארגינעלע דרײַצן, פון וואס אופעק באשטייט, פלוס נאך צען מיט וועם אופעק וועט פון דארט און ווייטער צוזאם ארבעטן, איז ווי געזאגט, סאודי אראביע איז א מיטגליד אין אופעק, און רוסלאנד איז איינער פון יענע צען לענדער מיט וועמען אופעק האט מחליט געווען מיטצוארבעטן. יעצט, סאודי אראביע און רוסלאנד האבן א אייניגע אינטערעס. ווען ס'קומט צו אויל. סאודי אראביע איז די גרעסטע אויל פראדוצירנדע לאנד, רוסלאנד איז די צווייט גרעסטע. די אינטערעס וואס די צוויי האבן, די אינטערעס וואס סאודי אראביע האט צו זיין נאנט צו רוסלאנד איז סטריקטלי ביזנעס ווי מען זאגט אז זיי ווילן האבן א וואס גרעסערן קאנטראל אויף די אויל מארקעט, וואס מער קאנטראל זיי האבן אויף די אויל מארקעט אלס מער וועט עס זיי אויסשפילן, אלס זיי קענען עס נוצן. ווען יעצט אבער ווען ביידן האט אנגעהויבן ווייזן די א קאלטע, טאג אויף אויף די קאלטע צוגאנג צו סאודי אראביע, ווי מען זאגט נישט נאר מיט דיבורים און נישט נאר דיפלאמאטיש, נאר אויכעט מיט מעשים, האט סאודי אראביע זיך אנגעהויבן רוקן אלץ נאנטער צו רוסלאנד און אויכעט צו טשיינע. טשיינע ווייטער איז אויכעט א וויכטיגע קאסטומער פון סאודי אראבישן אויל, טשיינע'ס עקאנאמיע וואקסט, טשיינע האט די צווייט גרעסטע עקאנאמיע אין די וועלט, און במילא זענען זיי אויכעט א וויכטיגע קאסטומער. פאר טשיינע. און מען דארף געדענקן נאך עפעס, אז אמעריקע אין די זעלבע צייט אימפארטירט שוין היינט ווייניגער אויל ווי אמאל. איז אמעריקע פראדוצירט היינט אליינס אויכעט שוין אסאך אויל, און אמעריקע איז ווייניגער שוין אנגעוויזן אויף אויסלענדישן אויל. מילא די די תוצאה פון די צוויי זאכן צוזאמען, אז טשיינע אימפארטירט פון סאודי אראביע אסאך אויל, און אמעריקע נעמט שוין ווייניגער אויל, מיינט אז די אינטערעסן האבן זיך אביסל צעשאקלט די אינטערעס די ביזנעס אינטערעסן פון סאודי אראביע צווישן טשיינע און אמעריקע די באלאנס איז אביסל צעשאקלט געווארן זיי האבן מער אינטערעס יעצט מער ביזנעס אינטערעס אין טשיינע ווי אמאל און ווייניגער ביזנעס אינטערעס אין אמעריקע ווי אמאל יעצט די חלק פון די געווער איז טשיינע האט אויכעט וואס צו ברענגן צום טיש און אין די לעצטע יארן האט סאודי אראביע אנגעהויבן איינקויפן אסאך געווער אדער חלקים פון געווער הארדוועיר פון טשיינע, אמעריקע אליין אונטער ביידן האט אנגעהויבן געבן די עטיטוד פאר סאודי אראביע, און די אלע פאקטארס אינאיינעם האבן געפירט אז טשיינע האט זיך גערוקט אלץ נאנטער צו רוסלאנד און צו טשיינע און אוועק פון אמעריקע. אויף דעם מהלך זענען זאכן געלאפן, אויף דעם מהלך מיינט אז אמעריקע און סאודי אראביע זענען זיך אלץ מער צעגאנגען, ביז מיט אפאר חדשים צוריק די פאר חדשים צוריק האבן די פרייזן פון אויל אנגעהויבן ארויפגיין, אין אמעריקע איז אויף אמאל געווארן אנגעוויזן, אז אמעריקע האט אויף אמאל געכאפט אז זי איז אנגעוויזן אין די חסדים פון סאודי אראביע אויכעט, דאס הייסט אז די רילעישאנשיפ, די קשר צווישן די צוויי לענדער, איז נישט געווען איין וועג, נאר סאודי אראביע איז אנגעוויזן אין אמעריקע וועגן אירע אינטערעסן, און אמעריקע איז אויך אנגעוויזן אין סאודי אראביע וועגן וואס זי ברענגט צום טיש, אויל. און אמעריקע האט יעצט געוואלט אז סאודי אראביע זאל. אינקריסן זאל פארגרעסערן די פראדוקציע, עקספארטירן מער אויל זאל זיין מער אויל די פרייזן זאלן פאלן. אבער דא איז געקומען די צייט פאר סאודי אראביע צוריק צו שפילן די ברוגז געים אויף פארקערט, און ווען פרעזידענט ביידען האט זיך פארבינדן מיט MBS די קרוין פרינץ פון סאודי אראביע האט ער זיך אנטזאגט צו נעמען די טעלעפאן קאל פון ביידען. איז אמעריקע נישט געהאט קיין ברירה מ'האט אנגעהויבן זיך בייגן, קודם האט די פאראייניגטע שטאטן מסכים געווען צוריק צו שיקן די פעטריאט מיסל סיסטעם וואס אמעריקע האט אוועק גענומען פון דארטן פון תימן פאר סאודי אראביע צוריק צו געבן, פרעזידענט ביידן האט אויכעט מחליט געווען צו גיין אפשטאטן א באזוך אין ריאד אין סאודי אראביע און פרובירן צו פארהאנדלען, איז דאס איז אבער נישט געווען אזוי פשוט ווייל די שניט אויף וואס ביידן איז געלאפן ביז יעצט און די אמעריקאנער פאליסי איז געלאפן ביז יעצט, און דאס איז די אויך די ווינט וואס וואס בלאזט צווישן די דעמאקראטן מער ווי צווישן די רעפובליקאנער, איז אז מען דארף זיך דערווייטערן פון סאודי אראביע, און פרעזידענט ביידן איז געווען דעמאלטס געצווינגען אפצושרייבן אן ארטיקל אינעם וואשינגטאן פאוסט, און ער האט דארטן מסביר געווען ער האט זיך געדארפט פארטיידיגן וואס איז די פארוואס ער מאכט די נסיעה קיין סאודי אראביע, און ער האט דארטן געזאגט אז די כוונה איז קיינמאל נישט געווען אפצוהאקן די באציאונגען צווישן די צוויי לענדער, מען האט נאר געדארפט ווייזן פאר סאודי אראביע אז זיי האבן נישט קיין בלענק טשעק כאילו אז זיי קענען טון וואס זיי ווילן און אמעריקע וועט גארנישט טון וועט מיט גארנישט רעאגירן, בקיצור אויף די יענע ארטיקל איז געלאפן אויף אזא שניט מיט אזא מין ניגון. און די מציאות איז למעשה אז ביידען האט נישט קיין סך אויפגעטוהן אויף יענע נסיעה, אזוי זעהט עס אויס, ווייל בסך הכל האט ער געפועל'ט אז די אופעק פלאס לענדער האבן מחליט געווען, האבן מסכים געווען צו פארגרעסערן די פראדוקציע פון אויל מיט הונדערט טויזנט פעסער א טאג. הונדערט טויזנט פעסער א טאג קען זיך הערן ווי א גרויסע ציפער, ס'איז אבער נישט ווען מ'נעמט אין באטראכט אז די פראדוקציע פון די אויל, די אלוועלטליכע אויל פראדוקציע א טאג איז נײַנציק מיליאן פעסלעך א טאג, איז הונדערט טויזנט א שפאן אין ים, ס'איז א פרעקשאן פון א פראצענט, א חלק פון א פראצענט, נישט דאס, נישט פון דעם רעדט מען, נישט דאס העט אויסמאכן צו אראפברענגען די פרייזן, און ס'איז טאקע נישט. ס'איז געווען די קלענסטע שפרינג. די לעצטע מאל ווען אופעק האט מחליט געווען, ווען ס'איז געקומען צו א החלטה צו פארגרעסערן פראדוקציע, און זיי מחליט געווען עס צו פארגרעסערן מיט נאר אזוי פיל ווי הונדערט טויזנט פעסלעך א טאג, איז געווען אין תשמ"ו, אין נײַנצן הונדערט זעקס און אַכציק. ס'איז ס'איז ממש גאר, ס'איז געווען ממש נאר יוצא צו זיין, און נישט נאר דאס, נאר מיט א חודש שפעטער האבן זיי צוריק געדרייט. ס'הייסט די אופעק לענדער האבן מחליט געווען מיט א חודש שפעטער צוריק צו צו צוריקצוציען פון יענע החלטה און יא און שניידן די פראדוקציע מיט הונדערט טויזנט פעסלעך, ס'טייטש מפטירין כדאתמול, מען האלט דארט ווי מען האט געהאלטן מיט צוויי חדשים פריער, און ממש יעצט האט אופעק געמאכט א החלטה צו שניידן די פראדוקציע ווייטער מיט צוויי מיליאן פעסלעך א טאג, צוויי מיליאן פעסלעך א טאג איז זייער א גרויסע רעדוקציע, כ'מיין פריער האט מען גערעדט פון הונדערט טויזנט פארגרעסערט די פראדוקציע מיט הונדערט טויזנט פעסלעך א טאג און ס'איז געווען מען זאגט א דזשאוק, יעצט האבן זיי מחליט געווען צו שניידן מיט צוויי מיליאן פעסלעך א טאג, און דאס איז די גרעסטע רעדוקציע וואס די אופעק לענדער האבן דורכגעפירט אין די היסטאריע. ס'קומט אין א צייט ווען די אויל פרייזן זענען אזוי אויך שוין טייער און ס'גייט נאר ווייטער ארויף. די שאלה איז פארוואס סאודי אראביע האט עס געטון. סאודי אראביע איז די מסתמא איז פון די מאכטפולסטע אויב נישט די מאכטפולסטע מיטגליד אין אופעק, סאו וואס סאודי אראביע זאגט שפילט א גרויסע ראלע, סאו מען קען זאגן מיט א געוויסע מאס קאנפידענץ אז ווען אופעק האט געמאכט א החלטה האט סאודי אראביע דארטן געשפילט א גרויסע ראלע, סאו די שאלה איז פארוואס האט סאודי אראביע דאס געטון? פארוואס האבן זיי מחליט געווען צו שניידן די פראדוקציע מיט אזויפיל און דווקא יעצט? סאו איין זאך וואס איז לכאורה א פאקטאר איז די ברוגז שפיל וואס ביידען האט אנגעהויבן שפילן מיט סאודי אראביע נאך ווען ער איז געלאפן פאר פרעזידענט און ער האט ממשיך געווען דערמיט נאכן געווינען די וואלן, איז דאס איז זיין צייט, דאס איז די די דאס איז די אופן וויאזוי סאודי אראביע רעכנט זיך צוריק אפ מיט אמעריקע, און מיט ביידען בעסער געזאגט. עס קומט יעצט די מידטוירם וואלן, ביידען דארף יעצט דעליווערן, אויל פרייזן דארפן אראפגיין, זיכער נישט ווייטער ארויפגיין, כאפסטו צוריק. ער האט אים, ער האט געפירט מיט אים א מערכה ביז יעצט ווען ער איז געווען ווי מען זאגט אויפן שפיץ און גענוג הויך, ער האט נישט געפילט אזוי ווייט, ער איז אנגעוויזן אויף די חסדים פון סאודי אראביע, איז יעצט ווען די זאכן, די רעדל האט זיך אביסל ארומגעדרייט און די באלאנס האט זיך געגעבן א שאקל מער אהין, און סאודי אראביע און אמעריקע דארף יעצט סאודי אראביע'ס טובות, איז זיין צייט זיך אפצורעכענען. דאס איז איינס. זענען דא מסתם נאך פאקטארס וואס האבן אויך געשפילט א ראלע, ווי למשל אז ס'זענען דא פאראויס שאצונגען אז די וועלט גייט, די עקאנאמיע גייט אריינגיין אין א שווערערן מצב, מעגליך אין א רעסעסיע, און ווען די עקאנאמיע איז שווער נוצן מענטשן ווייניגער אויל, ס'איז דא ווייניגער געלט, מ'פארט ווייניגער, מ'נוצט ווייניגער, איז אויב מ'נוצט ווייניגער אויל, מ'קויפט ווייניגער אויל מיינט עס אז סאודי אראביע וועט מאכן ווייניגער געלט, ווילן זיי איינקעשן די מצב כל זמן מ'קען נאך, יעצט איז נאך גוט. נוצן אויל, מ'געברויכט אויל, מ'קויפט אויל, איז ווילאנג מ'קויפט זאל מען צאלן ווי ס'דארף צו זיין, אז ווען די שווערע צייטן וועלן אנקומען ווען עס וועט אנקומען די זיבן הונגער יארן, דאן סאודי אראביע וועט בלייבן מיט גענוג געלט אוועקגעלייגט פון די יעצטיגע זאטע יארן. און יש אומרים אז די אנגעצויגנקייט וואס עס טוט זיך יעצט צווישן די מערב וועלט, אמעריקע, יוראפ און רוסלאנד, מיט די מלחמה אין אוקריינע, שפילט אויכעט א געוויסע ראלע, אז נעטא האט געוואלט ארויפלייגן א געוויסע מאקסימום וויפיל מען מעגט באצאלן רוסלאנד פאר זייער אויל, און סאודי אראביע איז פון דעם נישט צופרידן, קודם וועגן די. גאנץ גוטע באציאונגען וואס סאודי אראביע האט יעצט מיט רוסלאנד, און אויכעט וויל נישט סאודי אראביע אז ס'זאל זיך טוישן א מציאות, יעצט איז די קאנטראל ליגט אין די הענט פון די אויל פראדוצירנדע לענדער, ס'הייסט פונעם מוכר, די וואס פארקויפן די אויל, אויב זאל זיך אויסשטעלן אזא מין מציאות אז נעטא גייט מחליט זיין אז מ'קען מ'מעגט צאלן פאר רוסישן אויל נאר כך וכך, מיינט עס א שיפט אז די קאנטראל איז אריבערגעגאנגען אין א געוויסע מאס, אין א געוויסן זין, די קאנטראל. פון די אויל מארקעט איז אריבערגעגאנגען פונעם מוכר פון די לענדער וואס פראדוצירן און פארקויפן די אויל צו די קויפערס צו די לענדער וואס אימפארטירן און קויפן די אויל זיי גייען מחליט זיין זיי גייען דיקטעיטן די פרייזן פון די אויל פארשטייט זיך מען האלט דא נאר אויף א קליינע פארנעם און זייער א ספעציפישע זאך ס'איז נאר פאר רוסלאנד און ס'איז וועגן א סיבה וועגן די מלחמה מיט אוקריינע דורך נעטא אבער דעס שטעלט אוועק א פרעצעדענט קיצור סאודי אראביע האט ווי ס'זעהט אויס גענוג סיבות, אזוי זעהט אויס ווייל זיי האבן דאך געמאכט די החלטה אז זיי האבן גענוג סיבות יא ארויפצוגיין מיט די פרייז, ארויפצוגיין מיט די פרייז אויף דעם אופן דורך שניידן פראדוקציע זאל זיין ווייניגער אויל עוועילעבל, דאס רוקט אטאמאטיש ארויף די פרייזן, און ס'זעהט אויס אז די סיבה פארוואס נישט, וואס וואלט געווען בעיקר סיבה פאר דעם וואלט געווען זיך רעכענען מיט די אינטערעסן פון אמעריקע. איז א כרגע נישט אזוי וויכטיג. סאו וואס ס'בלייבט יא וויכטיג איז אז אונז זאל מיר זיך יא העלפן איינער דעם אנדערן, ווער? אונז אידן, אונז היימישע אידן, אידן היימישע אידן שומרי תורה ומצוות זאלן זיך העלפן איינער דעם אנדערן, און די קערפערשאפט EPI נעטווארקינג איז אוועקגעשטעלט געווארן פאר דעם צוועק, EPI נעטווארקינג איז געווידמעט פאר די הצלחה פון אידן אין ביזנעס, אידן זאלן קענען טרעפן פרנסות אדער זיך אוועקשטעלן אריינגיין אין ביזנעס, EPI נעטווארקינג האט א האוסט פון סערוויסעס פאר פרי אומזיסט, צוגעשטעלט פאר דעם צוועק, ווי קורסעס, דזשאב פלעיסמענטס, מענטערינג, און אינטערעסט פרי לאונס וואס זיך שטעלן צו פאר אידן וואס ווילן אריינגיין אין ביזנעס, אדער אידן וואס זענען אין ביזנעס און ווילן עקספענדן. EPI Networking סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר, סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר, אדער אינפאו עט אי פי איי נעטווארקינג דאט ארג. ברכה און הצלחה!